אקעי, אונז רעדן עפעס א ענין אויף פורים. ס'איז פאראן דער באקאנטע עניינים, אבער מ'וועט עס אויפפרישן אביסל פאר פורים. פאראן דער באוואוסטער ווארט פון די בעל שם טוב, ווען די משנה זאגט הקורא את המגילה למפרע לא יצא. דער פשוטער פשט אין משנה, הקורא את המגילה למפרע אז ער לייענט עס פון צוריקוועגס. ער לייענט דעם סוף פאר דעם וואס ער לייענט דער אנהייב. וויסן נישט לשון למפרע, למפרע בלשון ה בלשון הגמרא מיינט אויכעט קען מיינען עס איז געווען אמאל, נעכטן. איז הקורא את המגילה למפרע, דער בעל שם טוב טייטש, האט דער בעל שם טוב געטייטשט אז עמעצער לייענט די מגילה און ער לייענט דאס אין א וועג אז ער מיינט אז די סיפור די מעשה איז געטראפן מיט בעבר מיט טויזנטער יאר צוריק. איז לא יצא האט עס נישט יוצא געווען די כוונה פארוואס מען האט מתקן געווען די מצוה פון קריאת מגילה, די גאנצע טעם וואס מען האט מתקן געווען קריאת מגילה איז כתבוני לדורות, ווייל די תוכן פון די מגילה איז נוגע אויף אלע דורות, אויב ער לייענט עס אין א וועג אז עס איז א מעשה וואס איז געטראפן מיט טויזנטער יאר צוריק מיט זיין עלטער זיידע איז עס לא יצא האט עס נישט יוצא געווען, די מעשה איז אז נישט נאר לא יצא. בנוגע צו אלע יום טובים זאגט מען, פסח און סוכות און שבועות, דאך נוגע אלעמאל אז מען פראוועט שבועות פראוועט מען מתן מתן תורה, איז דער חסידות אלעמאל מדגיש אז ס'דארף זיין אין א וועג אז ס'דער זאך טרעפט זיך אז נותן התורה לשון הווה, צו פסח ווי דער מהר"ל איז מאריך אז דאס וואס מ'איז בני חורין, מען זאגט קלאר אין די הגדה דאס ווייל הרי אנו אנו ובני בנינו אויב ס'איז נאך נישט געווען יציאת מצרים הרי אנו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים יעדער יום טוב אז ס'איז פאראן דער חיוב פון שמחת יום טוב א זאך וואס איז געטראפן מיט א מיט אן אור אור עלטער זיידן מיט טויזנטער יאר צוריק איז דאס נישט גורם שמחה ביי א מענטשן א מאורע וואס איז געטראפן מיט מיט זיין עפעס מיט גאר אלטע זיידעס וואס ער האט קיין וואס ער האט קיין שייכות נישט מיט זיי איז דאס על פי טבע קען דאס נישט פועל זיין קיין שמחה. איז ביי יעדער יום טוב, וואס די תורה איז מחייב אז ס'זאל זיין שמחת יום טוב, איז דאס מחייב אז דער זאך וואס, אז דער מענטש זאל עס איבערלעבן ווי א זאך וואס טרעפט זיך מיט זיך אליין. בכדי אז ער זאל זיך פרייען מיט יציאת מצרים, מוז ער פילען אז ער אליין גייט ארויס פון מצרים. ווייל אויב זיין זיידע, זיין עלטער זיידע, מיט צוויי טויזענט יאר צוריק איז ארויס פון מצרים, וועט עס נישט גורם זיין ביי אים אז ער זאל ווערן פרייליך. און דער חיוב מן התורה איז מען זאל זיך פרייען צו סוכות. צו מען זאל זיך פרייען פסח, מען זאל זיך פרייען שבועות, על דרך זה בנוגע צו, בנוגע צו פורים אויכעט די זעלבע זאך, ס'איז פאראן א חיוב שמחה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, און תורה איז לא ניתן למלאכי השרת, דער אייבערשטער האט געגעבן תורה צו מענטשן, צו אונז, און פאראן א חיוב מיר זאלן זיין פרייליך אויף פורים, ביז פרייליך ווי מען זאגט א שמחה עד דלא ידע, איז אויב. א זאך וואס איז געטראפן א זייער א שיינע זאך וואס מ'איז ארויס ממיתה לחיים ווי די גמרא זאגט ס'איז געווען א הצלה ממיתה לחיים אבער די הצלה איז נישט געטראפן צו אונז די גזירה איז געווען ביי ביי די אסאך דורות פריער און ווי קען עס על פי טבע פועל זיין ביי א מענטשן א שמחה אז ער זאל זיך פרייען אז זיין עלטער זיידע איז געווען ארויס ממיתה לחיים על פי טבע איז דאס נישט מוז עס זיין אז דאס וואס תורה הייסט און פארלאנגט פון א מענטש, מאנט פון א מענטש ער זאל ווערן, ער זאל זיין שמח בפורים, מוז זיין אז א מענטש קען שפירן ביי זיך אז ער איז אליין ארויס ממיתה לחיים, אדער ונהפוך הוא, א שמחה, אזא מין סארט שמחה פון פורים קען נאר טרעפן אויב ס'טרעפט זיך א ונהפוך הוא, פריער איז געווען א מצב פון חושך, ס'איז געווען א מצב פון א גזירה למיתה, להשמיד להרוג ולאבד, דערנאך אז מען גייט ארויס ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, אזא מין סארט ונהפוך הוא מן הקצה אל הקצה, איז דאס ברענגט עס א מוראדיגע שמחה, א שמחה וואס נעמט ארויס פון אלע הגבלות, איז אויב תורה מאנט פון אונז אזא שמחה, מען זאל כתבוני לדורות, מען האט געהייסן לדורות לעשות אותם ימי משתה ושמחה, און ער זאל זיך פרייען און ארויסגיין פון די הגבלות, מוז עס זיין אז א מענטש קען היינט איבערלעבן אויכעט ממיתה לחיים. דאס זאגט דער בעל שם טוב, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, אויב ער לערנט מגילה אין א וועג אז ס'איז נישט געטראפן מיט אים, קען ער נישט יוצא זיין דער חיוב מצוה פון פורים. דער חיוב שמחה וואס איז דא פורים קען מען נישט יוצא זיין סיידן ער פילט אז ער איז ער אליין גייט ארויס פון מיתה לחיים. אבער די שאלה איז, ס'איז דאך נישטא קיין גזירות, מ'לעבט דאך נישט אין א מצב וואס ס'איז דא א גזירה פון להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, וואס וואס. און וואס איז שייך צו זאגען אז א מענטש זאל אליין פילען ווי ער גייט ארויס פון מיתה לחיים, נאר די מעשה איז אז אפילו אז ס'נישטא די גזירה אליין, אבער ס'איז פאראן אמאל בשעת ס'דא א דעינדזשערעס א סיבה, ס'איז פאראן א סיבה פאר סכנות, ס'איז פאראן א סכנה, ס'איז פאראן א זאך וואס קען אריינשטעלן א מענטש אין א סכנה, ס'איז פאראן א דבר המסכן. איז הגם אז דער תוצאה איז נאך נישט געווארן איז נאך נישט א מענטש איז דא א דבר המסכן און די זאך איז נאך נישט דער דבר המסכן האט נאך נישט פועל געווען דאס אזא מין סארט סכנה וואס דער זאך קען מאכן אבער אז ס'איז דא א דבר המסכן איז דאס איז דאס מאכט עס אן אומרואיגקייט מאכט עס שרעקט מען זיך פאר דעם בשעת מ. מען ווערט געראטעוועט פון א דבר המסכן, מען ווערט געראטעוועט פון א סיבה וואס ברענגט א סכנה, דאס איז אויך א גרויסע שמחה. ס'איז על דרך זה הגם אז קיין גזירות לפועל איז נישטא, אבער דער סיבה פארוואס די גזירה איז געקומען, איז מעגליך אז ס'איז דא אן אפשרות אז דער סיבה זאל יא זיין, און בשעת מען דערהערט אז ס'קען זיין דער סיבה אויף דער גזירה, דאס קען יא זיין היינט, און מען באווארענט דאס און מען איז מבטל דעם סיבה וואס ס'קען זיין די גזירה, איז דאס בדוגמת די זעלבע סארט זאך וואס מען גייט ארויס פון מיתה לחיים, הגם אז דער גזירה ממש איז נישטא, אבער דער מצב וואס האט געבראכט דער גזירה, דער סיבה וואס ברענגט דער גזירה, דאס קען יא זיין היינט, און מען דארף דאס באווארענען, און בשעת מען באווארענט דאס און מען דערקענט דער אמת און מען איז מבטל דער סיבה, קען דאס אויכעט היינט גורם זיין א שמחה בדוגמת ווי עס איז געווען אמאל, איז לאמיר רעדן אביסל וואס די גמרא ברענגט, א נקודה על כל פנים.

די גמרא ענטפערט ווייל נהנו מסעודתו של אותו רשע, דאס איז די ערשטע די ערשטע תירוץ וואס די גמרא זאגט איז ווייל נהנו מסעודתו של אותו רשע, איז דאן פרעגט די גמרא אז בשושן יהרגו מה שאין כן בשאר כל העולם פארוואס דווקא פארוואס די גאנצע וועלט נאר די אידן פון שושן זענען געווען זענען געווען ביי די סעודה האבן זיי זיי נאר זיי האבן געדארפט קריגן דער עונש מיתה פארוואס פארוואס איז געווען דער עונש כליה אין די גאנצע וועלט די גמרא דאס די גמרא פארענטפערט דאס אבער על כל פנים די גמרא נעמט עס אן אלס א ביאור, אלס א גוטע ביאור פאר וואס איז געווען דער גזירה פון להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, על כל פנים אין בנוגע צו די אידן אין שושן, איז ווייל נהנו מסעודתם של אותו רשע. די גמרא טייטשט נישט אפ קלאר וואס איז פונקט דער חטא, און אזא מין סארט חטא וואס קען ברענגען א גזירת מיתה חס רחמנא לצלן אויף גאנץ כלל ישראל, אנשים נשים וטף, וואס איז געווען פונקט דער, וואס איז דער גרויסער עוולה און דער חטא פון נהנו מסעודתם של אותו רשע. פאראן טאקע עס שטייט אין מדרש אז ס'איז געווען מ'האט געגעסן מאכלות אסורות, אבער מאכלות אסורות איז נישט קיין לאו וואס דער עונש אויף דעם איז איז מיתה, און אויכעט פאר טף, און טף האט מען דאך נישט איינגעלאדענט ביי די סעודה, ס'איז געווען נאר נאר מ'האט איינגעלאדענט די די די די עדאלטס ווי מ'זאגט, נישט קיין קינדער, איז וואס עפעס עסן מאכלות אסורות, עסן טריפות, איז דאס נישט אזא מין סארט חטא וואס ברענגט א גזירת כליון פאר גאנץ כלל ישראל? דער רבי האט געטייטשט עטליכע מאל דער טייטש אז נהנו מסעודתם של אותו רשע איז דער חטא איז געווען וואס מ'האט מחשיב געווען וואס מ'האט הנאה געהאט אז מ'האט זיי איינגעלאדענט צו סעודתו של צו סעודתו פון אחשורוש דער עצם זאך די גמרא טייטשט נישט אויס קיין אנדערע פרט נישט דער די גמרא זאגט איין ווארט נהנו מסעודתו של אותו רשע ס'איז דער עצם זאך וואס א איד האט הנאה א איד איז מחשיב, א איד האט איז מחשיב אחשורוש, ער איז מחשיב אים פאר א חשובער מענטש, פאר א בכבוד'דיגער מענטש, אחשורוש האט אין זיך א א גרויסער פאזישן, און דאס אז אחשורוש איז לאדענט אים איין צו א סעודה איז א חשיבות, ס'איז א כבוד, און ער האט האט ער הנאה פון דער, א מענטש האט הנאה בשעת מ'איז מחשיב א מענטש און מ'איז אים מכבד האט א מענטש הנאה דערפון. און דאס איז געווען דער עוולה, וואס נהנו נישט שטייט נישט אז מען האט הנאה געהאט פון דער עסן פון דער סעודה, מען האט לאו דווקא געגעסן, נהנו מסעודתו של אחשורוש, מען האט הנאה געהאט פון דעם וואס מען האט איינטייל גענומען אין דער סעודה פון אותו רשע, דאס הייסט וואס דער אחשורוש האט זיי מחשיב געווען און האט זיי מכבד געווען און זיי איינגעלאדענט צום סעודה, דאס איז געווען אנגענומען ביי, דאס איז ביי זיי געווען אנגענעם, עס איז געווען ביי זיי געשמאק, עס איז געווען ביי זיי א הנאה'דיגע זאך אז אחשורוש גיט זיי כבוד. וואס איז אזוי דער גרויסער עוולה, וואס איז אזוי דער ביאור אז אחשורוש גיט כבוד א מענטשן און א אידן פילט עס פילט בכבוד'יג פילט פילט א חשיבות אז אחשורוש איז אים מען לאדענט אים איין און במילא ווערט עס א גזירת כליה וואס איז די ווארט אין דעם איז דער איז דער פשט ווי דער רבי פלעגט עס מסביר זיין איז אז באמת דער קיום פון עם ישראל במשך זמן הגלות איז דאס א קיום וואס איז וואס איז על פי טבע האט עס קיין הסבר נישט ווייל עס איז ככבשה אחת בין שבעים זאבים ס'א הלכה איז אז אז עשיו שונא ליעקב במילא על פי טבע האט נישט קיין ארט על פי טבע אז א איד זאל האבן א קיום, א איד איז א זאך וואס גוים האבן דעם פיינט, און מערסטנס אין דער וועלט האבן פיינט א אידן, במילא איז דאס דאס וואס א איד קען עקזיסטירן און לעבן על פי אין וועלט בזמן הגלות א זאך וואס איז א פלא בשעת איז דא דער בשעת דער שליט איז אחשורוש און בשעת המן איז דער דער יושב ראשונים במלכות איז דאס איז דאס א מצב וואס על פי טבע קען א איד נישט עקזיסטירן דאס וועט ברענגען סכנות און גזירות אויף א אידן. די איינציגער וועג וואס א איד קען עקזיסטירן אין זמן הגלות איז נאר בדרך נס, ווייל דער אייבערשטער גדול הרועה ווי די מדרש זאגט, די אייבערשטער איז א גרעסער, מיר האבן א גרעסער גאט, און ער איז נישט מוגבל בחוקי הטבע, קען דער אייבערשטער מאכן א נס און מבטל זיין אלע גזירות, מבטל זיין דער טבע. איז דאס איז דער איינציגער טעם פאר על פי טבע, דאס וואס א איד קען עקזיסטירן בזמן הגלות איז נאר ווייל דער אייבערשטער וואס ער איז נישט מוגבל אין טבע פירט דער וועלט, אבער על פי טבע, מצד דעם נאטור פון דער וועלט איז די וואס פירען זיך מיט דער וועלט בזמן הגלות די פירער פון דער וועלט איז אחשורוש מיט המן די פירערס אין דער וועלט און די פירערס אין דער וועלט על פי טבע האבען פיינט א אידען במילא דאס וואס א איד עקזיסטירט איז דאס אלץ מצד על פי נס למעלה מחוקי הטבע אוי די מעשה איז בשעת א איד אבער איז מחשיב חוקי הטבע בשעת א איד פילט אז ער איז א ווער איז זיין מושל ושולט אחשורוש חוקי הטבע זענען אויף אים מושל ושולט, וואס דערפאר וויבאלד ער נעמט אן אחשורוש פאר זיין פאר זיין מושל פאר זיין מלך דערפאר איז ער אים מחשיב בשעת ער לאדט אים איין צו א סעודה, אויב ביי אידן וואלט אחשורוש נישט געהאט קיין חשיבות פון א מלך, אחשורוש וואלט נישט געווען דער מושל דער מלך מהודו ועד כוש, וואלט ער נישט מחשיב געווען אז אחשורוש גיבט אים כבוד, א מענטש איז נישט מכבד אז איינער וואס איז נידריגער פאר דיר איז דיר מכבד דאס קיין חשיבות נישט. חשיבות איז פאראן בשעת א אדם חשוב גיבט חשיבות איז מכבד א קלענערע מענטשן פאר אים יעמאלט האט מען הנאה יעמאלט איז הייסט עס א חשיבות איז דאס וואס אידן האבן געפילט האבן געפילט זיי האבן הנאה געהאט מען האט געפילט מען האט מחשיב געווען דאס וואס אחשורוש האט זיי איינגעלאדענט איז ווייל זיי האבן מחשיב געווען אז אחשורוש האט א העכערע פאזישן פאר זיי אז אחשורוש איז דער מושל. איז אויב א איד נעמט אן אז אחשורוש האט עפעס א שליטה אויף אים, אחשורוש איז זיין מושל, און מצד דעם איז פאראן א, דער אייבערשטער פירט זיך מיט אונז ווי א איד, ווי א איד פירט זיך ווי א איד האלט, אט אזוי פירט זיך דער אייבערשטער מיט אים. שטייט די ווארט פון די מגיד דע מה למעלה ממך, ווי א איד פירט זיך, ווי זיין עטיטוד איז, איז אזוי פירט זיך דער אייבערשטער מיט אים. דאס איז א רמב"ם אזוי, אבער דאס איז א הלכה אזוי. ווי א איד, ווי א איד זיין, זיין, זיין גישה צו דער וועלט איז, אט אזוי פירט מען זיך מיט אים. איז בשעת זיין דער גישה פון א איד איז געווען אז אחשורוש איז זיין מלך און ער דארף אנקומען צו אים און ער איז תחת שליטתו און ער איז זיך מכניע פאר אים און איז מחשיב און האט הנאה בשעת יענער יענער לאדט אים איין איז איז קען דער אייבערשטער מיט אים נישט פירען א וועג פון נס ווייל בשעת ער איז מחשיב טבע און ער נעמט טבע פאר זיך פאר א באלעבאס איז איז ווערט טבע זיין באלעבאס און אויב טבע ווערט און אויב חוקי הטבע ווערן זיין באלעבאס איז על פי טבע קען א איד נישט עקזיסטירן במילא ווערט א גזירת כליה איז די גזירה נישט געווען א עונש אויפן חטא.

און על דרך זה זאגט מען די הוראה אויכעט בימינו אויכעט בנוגע צו מחשיב זיין טבע. אבער דאס איז דער נקודה דער רבי האט דאס מסביר עטליכע מאל פורים, איך וויל נאר אביסל ארום רעדן דער ווארט וואס איז וואס איז וואס איז טאקע דער עוולה וואס וואס איז טאקע דער פשט אז בשעת א איד איז מחשיב אחשורוש אלס מלך וואס זאגט מען דא אחשורוש איז געווען דער מלך המלך מהודו ועד כוש און המן איז געווען איינער פון די גרויסע שרי המלוכה וואס איז געווען דער נהנו מסעודתו של אותו רשע נישט מען האט הנאה געהאט פון דער עסן מען האט מ'האט אז אחשורוש איז א מלך, אחשורוש און זיי זיינען נישט געווען די מלכים, יד ישראל עם איז נישט געווען תקיפה, זיינען זיי געווען די סיטיזענס פון שושן, זיי געווען די מענטשן פון די מדינה, און ער איז געווען זייער מלך, האבן זיי הנאה געהאט אז א גרעס מער חשובערע מענטש, דער מלך איז דאך מער חשוב, ער פירט אן מיט די גאנצע וועלט, איך בין סתם א פריוואטער מענטש, איז אז דער מלך איז מיר מכבד לאדנט מיר איין צו א סעודה, פיל איך א חשיבות, האב איך הנאה. אז מען האט הנאה איז דאס אן עוולה, ס'איז אן עוולה ביז אז אז א איד קען נישט עקזיסטירן אז עס ווערט א גזירת כליה, וואס איז וואס איז וואס איז וואס איז די עוולה דא און וואס איז טאקע וואס איז טאקע די פראבלעם? ווארום באמת איז אז על פי תורה על פי הלכה אין זמן הגלות האט מלכות די מלכות מלכות פון אומות העולם אז זיי זענען די שליטים אין זמן הגלות האבן זיי א חשיבות על פי תורה האבן זיי א חשיבות פאראן א מושג פון כבוד מלכות פאראן א מושג מאכן א ברכה אויף מלכות רש"י ברענגט אפילו פאר אז יעקב אבינו האט בשעת ער איז געגאנגען צו פרעה האט ער האט ער משתחווה געווען צו פרעה יעקב בשעת יעקב האט געטראפן זיך מיט פרעה, ס'איז פארהאן א דין פון כבוד כבוד המלכות, מ'איז מ'נעמט דאס וואס דאס וואס בשעת הגלות זענען די מושלים ושולטים אויף דער וועלט, די וואס האבן אין זיך שליטה על פי טבע אויף דער וועלט, האבן זיי א האבן זיי א דין מלוכה טאקע, און ס'איז דא א דין כבוד מלכות, און ס'איז פארהאן א הלכה פון דינא דמלכותא דינא אויך מצד דעם, אז זיי זענען די שליטים, דינא דמלכותא דינא איז מצד דעם ווייל דער כלל איז איז איז אונטערטעניג צום מלך. ס'איז דא א געוויסער קנין וואס דער מלך האט אויפן עם, וואס דערפאר איז דער דינא דמלכותא מחייב מחייב די בני די הנהגת בני המדינה, און איז על פי תורה האט פרעה האט אחשורוש וואס ער איז געווען דער מלך יעמאלט על פי טבע האט ער א שליטה אויף אידן, און איז על פי דין דארף א איד מכבד זיין א גוי, און על פי דין דארף ער א איד זעהן ווי דער גוי ער איז דער מלך און איך בין נאר דער פריוואטער דער פריוואטער סיטיזען, איז וואס איז וואס איז דער חטא לכאורה אזוי דארף זיין מ'דארף מכבד זיין מלכים מ'דארף מכבד זיין דער מלך.

די ערשטע זאך וואס מרדכי האט געזאגט איז, נוצן א נאטורליכע מיטל אויף צו מבטל זיין די גזירה. ביסט ביסט די פרוי פון מלך, דארפסט ביסט דער מלכה, דארפסט אויסנוצן דיין פאוער אויף צו מבטל זיין די גזירה. דאס איז א א טבע'דיגע ווארט, נוצן נוצן נישט נוצן דיפלאמאטישע האנדלונגען אויף צו מבטל זיין די גזירה. דערנאך האט אסתר געזאגט, גוט, ווי זי האט מסכים געווען, צומו עלי שלשה ימים, אל תאכלו ואל תשתו, וועט זי וועט אויך פאסטן, וועט אריינגיין צום מלך. די שאלה איז בשעת זי פאסט, דער גאנצער, זי זאגט דאך אז ס'איז געווען אז לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום, און דער גאנצער האפענונג אז אז מ'וועט קענען עפעס פועל זיין איז געווען דורך דעם וואס וואס זי וועט אויסנעמען ביים מלך ביי אחשורוש חן וחסד, אז אחשורוש וועט איר וועלן וועט איר וועלן אננעמען. פאסטן דריי טעג מאכט דאך פארקערט ביי א מענטשן, אפילו א מענטש וואס איז דער שענסטער מענטש אויף דער וועלט, אבער אז מ'פאסט דריי טעג מיט דריי נעכט, פשט'ס אז ס'איז געווען שלושה ימים ושלושה לילות, איז דאס איז דאס מבטל איז דאס מבטל מבטל אז זאל נישט זיין קיין חן וחסד פאר אחשורוש'ן. לכאורה מרדכי האט דיר די ערשטע זאך געזאגט זאלסט נוצן דיין פאוער אלס מלכה און אריינגיין צו אחשורוש'ן מבטל זיין די גזירה. האט ער וואס האט ער נישט געזאגט די ערשטע זאך גיי מ'דארף דאווענען צום אייבערשטן צו איך ווייס מ'דארף נוצן מיטלען פון טבע דו ביסט דו ביסט דער מלכה דארפסטו אריינגיין צום מלך נוצן דיין כח ההשפעה דיין כח ההשפעה וואס דו האסט אלס פרוי פון דער מלך אויף צו מבטל זיין די גזירה. וואס האט זי געטון? מרדכי האט מסכים געווען, וואס זי האט געטון איז מחליש געווען איר גאנצער כח צו פועל זיין ביי איר מאן איז ביי אחשורוש'ן איז געווען, דאס וואס זי איז געווען זיין מלכה און דער חן וחסד און דער יופי וואס זי האט געהאט, און דאס האט מרדכי איר אדרעסד אז זי זאל נוצן דער פאוער, איז זי געגאנגען און געזאגט אני ונערותי אצום, מוותר זיין דעם פאוער וואס איז געווען, און מרדכי האט מסכים געווען. איז ממה נפשך, אז מרדכי וואלט איר געזאגט מען זאל גיין דאווענען צום אייבערשטן צו איך ווייס וואס, יעמאלט אקעי, וואלט מען פארשטאנען. מרדכי האט איר געזאגט די ערשטע זאך, זי זאל נוצן איר נאטירליכער כח וואס זי האט, אלס פרוי פון מלך גיין, ער איז נישט געגאנגען נעמען, ער איז נישט געגאנגען דא מאכן ניסים, נישט געגאנגען דא גיין שלא על פי טבע, די ערשטע זאך וואס ער האט איר געזאגט איז, נוצן נאטירליכע מיטלען אויף צו פועל זיין אויפן מלך. און וואס האט זי געטון די ערשטע זאך, זי האט מסכים געווען און זי האט מחליש געווען די נאטירליכע מיטלען. און די שאלה איז, וואס איז די שאלה אין דעם איז, עס איז דאס פשוט האט קיין, קלעפט נישט, ער האט איר געזאגט נוצן א נאטירליכע מיטל און זי איז געגאנגען און דאס מבטל געווען. ווילסט מאכן מיט ניסים, און וואס דארפסטו רעדן מיט אסתר, וואס דארפסטו איר שיקן צום מלך מיט מאכן סכנת נפשות, מאך ניסים, אנדערע עצות, נישט קיין ער האט נישט, די עצה וואס ער האט געטון, די ניסים וואס ער האט געטון האט ער געטון מיט זיין עולם, צו איר האט ער גערעדט אבער פראקטיש ווי מען זאגט, איך גיי מיט איר רעדן פראקטיש א פלאן אריינגיין צום מלך און טון וואס מען דארף. צום כלל, פארדעם וואס ער האט מיט איר גערעדט איז ווייל ער האט געלייגט שק ואפר, און ער האט אנגעקליבן אידישע קינדער און געדאווענט, געלערנט מיט זיי, אבער מיט אסתר האט ער גערעדט אויף נעמען מאכן א פראקטישן פלאן. וואס איז געווען דער פראקטישן פלאן? דער נאטורליכן פלאן אריינגיין צום מלך. און וואס האט זי געטון? דער פראקטישער האט זי אויסגענוצט פארקערט. וואס איז די פשט אין דעם? און דער מעשה איז נישט סתם א פאר די קשיא אויף א מעשה, די שאלה איז בעצם, די שאלה איז, די גאנצע הוראה וואס מען נעמט פון סיפור המגילה איז, וואס פאר אין וואס פאר אופן דארף זיין דער יחס פון א אידן צו צו די שליטה פון טבע, צו התעסקות אין טבע. מצד אחד איז פאראן דער ציווי פון וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה, אז דער אייבערשטער ס'איז פאראן עס שטייט אין מכילתא ס'איז פאראן יכול יושב ובטל די מכילתא אז ששת ימים תעבוד ס'איז פאראן א חיוב ששת ימים תעשה מלאכה דער אייבערשטער הייסט א אידן אז מען זאל טון מלאכה און ס'איז נישט נאר די פשט דאס וואס מען הייסט א אידן טון מלאכה איז דאס עפעס נישט דער אייבערשטער האט ערשט דער וועלט מיט חוקי הטבע פונקט ווי דער עצם וועלט איז באשאפן געווארן פון דער אייבערשטער און ס'איז נישט עפעס א א געים דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ דער טבע פון דער וועלט דער חוקי הבריאה האט דער אייבערשטער אויך באשאפן. אזוי ווי ער האט באשאפן דער וועלט, חוקי שמים וארץ שבהם, דער אייבערשטער האט אוועקגעשטעלט דער וועלט מיט חוקי שמים וארץ, מיט מיט איינגעשטעלט א סדר אין וועלט, דאס איז דאס איז נישט עפעס א און תורה איז דאס מחשיב, ס'איז נישט עפעס א א ליצנות, תורה איז דאס, ס'פאראן מנהג התגרים, ס'איז נישט עפעס א עפעס א גארנישט, מ'איז דאס מחשיב דעם מנהג. דר. די רמב"ם ברענגט אין דער ר"ן, אין דרשות הר"ן, אז דאס וואס אין סומכין על הנס, לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא, ווייל דער אייבישטער האט באשאפען טבע, און ביי טבע איז א טייערע זאך ביים אייבישטען, ווי זאל זיין דער הסבר, אז ער האט באשאפען, בראשית ברא אלקים את השמים והארץ, ער האט באשאפען די וועלט, ס'נישט קיין דמיון, ער האט באשאפען די וועלט, ער האט באשאפען חוקי הטבע, און על פי טבע דארף בכדי אז א איד זאל קריגען זיין פרנסה, אוודאי ברכת השם היא תעשיר, ס'נישט קיין שאלה אז דער טבע האט נישט קיין כח אליין געבען עפעס צו א מענטש, דאס איז קיין שאלה נישט, דער וועלט האט נישט קיין אייגענער קיום. אבער לפועל דער סדר ווי דער אייבערשטער האט איינגעפירט אז דער השפעה זאל גיין צו א מענטשן איז דורך דורך געוויסע חוקי הטבע, ווי דער אייבערשטער האט אוועקגעשטעלט דער שמש, דער ליכטיגקייט פון דער וועלט קומט דורך דער שמש, אזוי דער סדר הדברים, א איד קען דאס נישט בייטן, שמש בגבעון דום איז א מעשה איינמאל אין היסטאריע, אבער ס'נישט דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט דער סדר הבריאה, איז בשעת. דער סדר הדברים איז א איד דארף גיין ארבעטן, ששת ימים תעבוד דארף דארף דארף דארף א איד ארבעטן און נאר דורך דעם קריגט ער קען ער קען ער קריגן נאר דורך טבע קען ער קריגן זיין פרנסה. איז וואס כ'בין נישט געגאנגען אין די אין די שפעטער זענען אביסל מער מער פרטים אין דעם. איז די שאלה איז און וואס איז די הוראה פון סיפור המגילה אז מ'זאל נישט מחשיב זיין טבע? בשעת דו ביסט מחשיב אז דו האסט עפעס א שליטה אז טבע האט א שליטה אויף דיר, דו ביסט עפעס א נכנע צו צו טבע, דאס איז א פראבלעם. נהנו מסעודתו של אותו רשע. על פי טבע זענען זיי געווען אונטערטעניג, פונקט אזוי ווי א מענטשן איז איז איז דארף אנקומען צו פשוט ארבעטן און על פי חוקי המדינה ארבעטן כדי ער זאל קריגן זיין פרנסה, זענען זיי געווען יעמאלט על פי טבע אונטערטעניג צו אחשורוש. ער איז געווען זייער מלך. איז א זאלן זיי עס נישט מחשיב זיין? ס'עקזיסטירט נישט, ער איז נישט דער מלך. זאלסט נישט מחשיב זיין. מ'דארף דאך, ס'דא דאך א חיוב מחשיב זיין. מ'זאגט וברכך השם אלקיך בכל אשר תעשה, ווייל ווייל מ'איז דאך מענטשן אויף דער וועלט, אויף וואס עס נישט מחשיב זיין? אויף וואס איז דער גזירה איך? וואס איז דער תיקון? וואס פאר א ראי' קען מען נעמען פון ווי אסתר האט זיך געפירט ווי זי האט מבטל געווען די גזירה? ווי האט זי מבטל געווען די גזירה? האט זי געמאכט עפעס אזא מין סארט שפיל? מרדכי קומט און רעדט מיט איר אז ס'איז פאראן, מ'דארף מ'דארף נוצן פראקטישע מיטלען, און זי גייט און מאכט א תענית. וואס וואס וואס איז וואס איז וואס איז די פשט אין דעם? ווייל דער רבי האט אסאך מאל געבראכט דער וואס די גמרא ברענגט, די גמרא ברענגט אין מסכת ברכות, די גמרא זאגט אין שבת, והיה, די פסוק והיה אמונת עתיך חסן ישועות, אז דאס וואס אידן גלייבן אלעמאל אין דער אייבערשטער, איז דאס איז זייער חסן, דאס איז זייער שטארקייט און ברענגט ישועה אין אלע זייערע זאכן. איז די ירושלמי טייטשט, די גמרא זאגט והיה אמונת, דאס איז מרמז אויף די ששה מסכתות, אמונת איז אמונת זו סדר זרעים. אזוי שטייט אין גמרא. תוס' ווי מיינט תוס' ברענגט א ירושלמי וואס הייסט אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע אז א איד גלייבט אין דעם אייבערשטן און ער זייט ער איז זורע דאס הייסט וואס וויל דער ירושלמי זאגן והיה אמונת עתיך דאס איז א איד דער שטענדיגער אמונה וואס א איד האט איז דאס איז דער חוסן ישועות דאס איז דער דער בעקבאון וואס ברענגט אים ישועות און אלץ וואס ער באדערף, און אלץ וואס ער דארף, און וואו גיבט זיך ארויס, וואו דרוקט זיך אויס א איד'ס אמונה, זאגט דער ירושלמי אז מאמין בחי העולמים וזורע, דאס הייסט, דאס וואס בשעת ס'איז דא א נס, ס'דא, ס'טרעפט זיך א זאך, בשעת מ'איז נישט זורע, בשעת מ'זייט נישט, מ'ארבעט נישט, און מ'קריגט פרנסה, דאס איז, און יעמאלט גלייבט מען אין דעם אייבערשטן, דאס איז נישט קיין קונץ, א גוי גלייבט אויך, אז א גוי זעט קריעת ים סוף, איז אויכעט אז נבהלו אלופי אדום בשעת א גוי זעט אז מען טוט גארנישט און עס קומט עפעס מן מלמעלה איז א גוי אויכעט הייבט אן גלייבען אין דעם אייבערשטען דאס איז נישט קיין חידוש דער חידוש פון א איד איז אז מאמין בחי העולמים וזורע אז אויך בשעת ער איז זורע איז ער נישט גלייבט ער בכלל נישט אין חוקי הטבע ער איז ער איז זורע נאר ווייל ער איז מאמין בחי העולמים וואס מיינט דאס איז די ווארט איז. די ווארט איז אזוי ווי דער אלטער רבי זאגט אוואדי די אייבישטער האט באשאפן דער וועלט און די אייבישטער האט באשאפן חוקי הטבע דאס איז קיין שאלה נישט, און א מענטש וואס לעבט אויף דער וועלט איז אונטערטעניג צו דער וועלט, מען איז א חלק פון דער וועלט און דער סדר הדברים אין דער וועלט האט אין זיך א געוויסער סדר, אבער אויף אידן זאגט מען א איד איז א חלק אלקי ממעל ממש חלק הוויה עמו דאס איז נישט נאר א זאך וואס מען מען רעדט בנוגע צו די נשמה בנוגע צו עבודת השם, א איד איז נישט איז איז אנדערש פון אלע מענטשן, א איד איז איז חלק חלק הוויה עמו א איד איז א איד איז דעם אייבישטענס א קינד. פונקט ווי טבע, קיינער וועט נישט זאגן אז דער אייבערשטער איז אונטערטעניג צו דער טבע וואס ער האט באשאפן. דער וועלט, דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט מיט חוקים, און ער פירט זיך מיט דער וועלט דורך געוויסע חוקים. אבער דער אייבערשטער איז נישט מוגבל אין די חוקים וואס ער האט באשאפן, ער אליין קריגט נישט זיין שפייז דורך א געוויסער סדר וחוקי הטבע, ער האט באשאפן א וועלט, ער האט באשאפן א וועלט מיט חוקים, און דער וועלט איז טאקע, און מען קען עס נישט מבטל זיין דער וועלט. דאס אזא מין סארט וועלט וויל ער, און אזא מין סארט חוקי הטבע וויל ער. אבער דאס מין, אבער ער האט נישט קיין טבע. דער אייבישטער לעבט נישט על פי טבע כביכול, און זיין פרנסה קריגט ער נישט על פי טבע. דער וועלט ווערט געפירט דורך חוקי הטבע. א איד איז נישט קיין באשעפעניש פון דער וועלט, נישט קיין מענטש וואס איז א חלק פון דער וועלט. א איד איז בנו של הקדוש ברוך הוא, א איד איז חלק השם עמו. א איד, א איד'ס חיות קריגט ער פון דעם וואס, א איד'ס מהות איז וואס ער איז פארבונדן מיט'ן אייבישטן. און ער איז א המשך צו דער אייבערשטער חלק השם עמו, ס'נישט וואס א איד איז א מענטש דא אויף דער וועלט און ער איז אונטערטעניג צו דער סדר הבריאה, נאר ער האט אויכעט א נשמה וואס די נשמה איז מושרש אין די אייבערשטן אליין, בשעת מ'זאגט אז א איד איז דעם אייבערשטנס א קינד מיינט דאס אז א איד אלס, ס'פאראן אן אויסשפראך אין חסידות איז דאס אלוקות שנעשה נברא, אבער אז מ'זאגט על פי דין, פאראן דער חיוב פון. והלכת בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום אף הוא חנון אף אתה חנון, ס'איז פארהאן א חיוב פון א אידן אלס מענטש נאכמאכן דעם אייבערשטן, וואס הייסט נאכמאכן דעם אייבערשטן מה הוא רחום אף אתה רחום, וואס פאר א ווארט איז דאס? שטייט אין ספרים דאס וואס שטייט די אלע מידות וואס איז נתגלה געווארן פונעם אייבערשטן די קל ארך אפים די אלע מידות, פארוואס איז נתגלה געווארן נאך מידות? ווייל דאס די מידות איז נתגלה געווארן איז אלס הוראה ווי א מענטש זאל זיך אליין פירן אין זיין לעבן. די מידות וואס איז נתגלה געווארן אין תורה ווי דער אייבערשטער פירט זיך, דאס הייסט ווי א מענטש דארף זיך פירן, איז מה הוא רחום אף אתה רחום, אז ס'וואלט אויב א מענטש אויב א איד וואלט געווען א מענטש ווי אלע מענטשן, איז דארף א איד זיך פירן ווי א מענטש פירט זיך, נישט ווי דער אייבערשטער איז, מה הוא רחום, וואס האט צוטון מיין א מענטש זיין א רחום ווייל דער אייבערשטער איז א רחום, אבער א איד איז בנו של הקדוש ברוך הוא, וואס הייסט א בן, א בן הייסט וואס ער איז אן עקסטענשאן פון זיין פאטער, ער איז דער זעלבער מציאות פון זיין פאטער, ער איז זיינער א קינד, נישט א צווייטער מענטש, דאס איז דער. דאס איז אן עקסטענשאן פון דער מציאות פון דער אב, איז א איד איז דער אייבישטער'ס א קינד, איז דער איד, דארף דער איד זיין ווי דער אייבישטער איז, איז מה הוא רחום, דארפסטו אויך זיין א רחום. איז פונקט ווי דער אייבישטער נישט מוגבל אין טבע איז א איד בעצם מהותו נישט מוגבל אין טבע. א איד קריגט זיין חיות פון געטליכקייט, וואס הייסט געטליכקייט? נישט ווי דער אייבישטער איז א מקור אויף וועלט, נישט ווי דער אייבערשטער איז א משפיע צו א נברא, ווי דער אייבערשטער איז, ווי דער אייבערשטער איז אין זיך כביכול, ווי דער אייבערשטער איז, ווי דער אייבערשטער איז אליין, זיין קינד איז אידן, זיין המשך איז אידן. איז א איד במהותו קריגט ער חיות, ווי מ'זאגט חלק הוויה עמו, דארף מען דארשט זען ווי מ'זאגט ברכת הוויה היא תעשיר, הוויה איז דאס היה הווה ויהיה כאחד, ווי דער אייבערשטער איז העכער מזמן ומקום, ווי דער אייבערשטער איז קודם בריאת העולם איז מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, דער מציאות פון א איד א איד איז נישט וואס א איד איז מושרש אין א ארט וואס דער אייבישטער איז העכער פאר וועלט, א איד איז א איד דא למטה אויף דער וועלט איז אן עקסטענשאן און א קינד פונעם אייבישטן, א קינד פונעם אייבישטן הייסט אז ער איז זיין המשך. איז ער א המשך פון פון וועלכע נקודה איז ער א המשך פון דער פנימיות פון דעם וואס דער אייבערשטער איז אין סוף ווי דער אייבערשטער איז אין זיך כביכול איז א איד דומה אליו דער איד איז דומה צום אייבערשטן און ממילא בעצם הגדרתו דאס וואס טבע איז אזא מין סארט זאך וואס האט נישט קיין שייכות צו א אידן א איד זיין חיות אפילו זיין חיות אין גשמיות קומט דאס פון דעם אייבערשטן אליין פון דער אייבערשטער אליין ווי דער אייבערשטער איז נישט מוגבל דער רבי געטייטשט אזוי. מען זאגט אז א איד איז חלק הוויה עמו, א איד איז פארבונדען, קריגט זיין לעבן פונעם אייבערשטן אליין, פון הוויה, ווי ער איז העכער פון זיין א מקור אויף טבע. איז ווערט א פארקערטע קשיא. מ'זאגט דער אייבערשטער אליין ווי ער איז העכער פון בריאת העולם איז קודם ווי ער האט זיך מצמצם געווען אויף צו מלבש זיין זיין חיות אין וועלט אין א סדר פון חוקים, דער אייבערשטער אליין איז היה הווה ויהיה כאחד, דער אייבערשטער אליין איז בלי גבול. זאגט ער, א איד קריגט זיין לעבן דא למטה אויף דער וועלט פון דער דער ענין אלוקי פון זיין פאטער, וואס זיין פאטער האט נישט קיין הגבלות, וואס זיין פאטער איז בלי גבול. איז ווערט א צווייטע קשיא, ווי איז דאס שייכות אז ער וועט טון זאכן א סיסטעמעטיק זאך, ער וועט זיך מלבש זיין אין א סדר פון טבע, ער וועט זייען, ווי קען דאס זיין אז זריעת תבואה זאל זיין א כלי צו המשכה פון פון אור אין סוף פון בלי גבול? מילא אז זריעת תבואה איז א כלי צו צו דאס וואס דאס וואס תבואה קען ברענגען פארן השפעה איז ווייל דער אייבערשטער האט זיך מצמצם געווען, פאראן דער חיות ווי דער חיות שטייט בצמצום, און ווי דער חיות שטייט בצמצום איז דער כלי אויף אויף דעם ענין התבואה איז דורך זייען. זאגט ער אבער אויב מען רעדט אז מען איז מקבל חיות פון דער דאס איז דער אייבערשטער איז בלי גבול פון הוויה וואס ער איז העכער פון זמן ומקום פון בלי גבול איז אז אז ער מאכט א כלי אין וועלט ער נעמט עפעס א באשטימטע זאך, ער נעמט א קערנדל און זייט עס אריין אין דער ערד, און ווי קען דאס זיין א כלי צו נעמען א חיות אלוקי וואס שטאמט פון העכער פון הגבלות? ס'וואלט געדארפט זיין אז ווי זאל א איד קריגן זיין חיות, אזוי אדער ווי ס'איז געווען ביים מן, דער סדר וואלט געדארפט זיין אז א איד זאל דאווענען און לערנען, און דאווענען און לערנען זאל ברענגען אלוקות, זאל ברענגען, זאל ברענגען זיין השפעה, וויבאלד אז זיין השפעה, זיין לעבן שטאמט פון א חיות, דער אלטער רבי זאגט אין תענית, בנוגע צו פרנסה בגשמיות, דער אלטער רבי זאגט אין תענית בנוגע צו. בנוגע פשוט צום צום גוף פון א אידן, אז דער גוף דער גוף פון א אידן קריגט זיין חיות מיט דער נשמה, דער אלטער רבי זאגט אז אז דער אור הוויה וואס לייכט די נשמה איז מאיר ומחיה כל הנפש, ס'איז נישט די דער זאך איז אז ס'איז בהתעלמות, מען פילט עס נישט, אבער דער לעבן וואס א מענטש האט אין זיין גוף, דער לעבן איז א לעבן פון שם הוויה, א לעבן פון הוויה אחד. דאס דריקט זיך אויס אין פארשידענע זאכן, מען זאגט דאס דאס איז נישט עפעס א נשמה זאך, דער לעבן פון א מענטשן, דער לעבן פון דער גוף פון א אידן איז איז דער לעבן שטאמט פון די אלוקות אליין, פון דעם אייבערשטן אליין. איז די שאלה איז לכאורה איז וואס איז א כלי צום צו דעם אייבערשטן אליין ווי ער איז העכער פון חוקים, ווי ער איז בלי גבול ווען ער איז העכער מופשט פון גדרים פון וועלט. עס איז אפשר דאווענען, לערנען, מקיים זיין א מצוה, תורה, נעמען א קערענדל און זייען דאס אין דער ערד, איז דאס דאך א דבר פרטי פון דער וועלט, וואס איז א כלי צו א חיות וואס האט שוין א מקור אין א וועלט. און דערפאר זאגט דאס זאגט ירושלמי, א איד איז מאמין בחי עולמים וזורע. אין וואס גיט זיך ארויס דער אמונה פון א אידן? ביי אים איז פשוט בתכלית הפשיטות, ביי אים איז בפשטות אז זייען אז זייען א קערענדל אין דער ערד, פון דעם וועט ער נישט קריגן זיין פרנסה. ווייל ער איז דאך פאר, ער איז, א איד איז מאמין בחי עו, א איד איז דאך, א איד איז מאמין אין דעם אייבערשטן, א איד איז, א איד, ביי א איד לייגט זיך, און א איד איז פארבונדען מיט דער נקודה אין אלוקות וואס איז העכער פון אלע הגבלות. און מצד דעם, באמת וואלט געווען א פלא, ווי קען ער אריין ווארפן א קערנדל אין דער ערד? דער רבי האט אמאל געזאגט ביי א פארברענג, אז א איד ווארפט אריין א קערנדל אין דער ערד, האט ער מורא פאר בל תשחית. ס'אזוי בפשיטות ביי אים, אז זיין אז חלק הוויה עמו, ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן ווי דער אייבערשטער איז העכער פון אלץ, און מי יימר ס'א פלא ביי אים אז דער זאך זאל קענען פארטראגן, זאל קענען זיין, זאל קענען פארנעמען א חיות וואס האט קיין שייכות נישט מיט חוקי הטבע, וואס איז א נס באמת, ס'א פלא ביי אים, און ער איז מי, וויבאלד דער אייבערשטער האט אים געזאגט ששת ימים תעשה מלאכה איז ער מאמין בחי עולמים וזורע, דאס וואס ער איז זורע, און ער האט נישט מורא פון בל תשחית ס' איז ווייל ער גלייבט אין דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אים געהייסן אז מען זאל תעשה מעשיך, אין דעם באשטייט דער אמונה פון א אידן, ביי אים איז אזוי אפגעפרעגט, ער איז עס איז ביי אים מער אזויפיל ווי ער איז בנו של הקדוש ברוך הוא, און ער עס איז נרגש ביי אים אלעמאל, דער נקודה אין אלוקות ווי אלוקות איז העכער פון הגבלות, ממילא איז בפשיטות ביי אים וויבאלד ער איז דער אייבישטער'ס א קינד אז זיין חיות קריגט ער פון דעם ענין אלקות אז דער אייבישטער איז בלי גבול, במילא ווערט ער פארקערט א פלא ווי איז שייך אז מיט דעם וואס ער וועט זורע זיין וועט דורך דעם קריגן השפעת מזון? ווי וועט דער טבע זיין א כלי צום נס? און אויף דעם זאגט ער מאמין בחי העולמים וזורע, ער גלייבט אין דעם אייבישטער און ער איז זורע. איך האב געזאגט אמאל א. בנוגע צו דער, צו, צו, אזא מין סארט ווארט, בנוגע צו דער, צו דער יחס פון, פון, פון אומות העולם צו א אידן. מצד אחד, איז פאראן וואס, וואס, וואס מען זאגט אין דער הפטורה פון, פון, פון שבת שובה, אז מען זאגט דער אידן, אז דער נביא זאגט אידן זאלן תשובה טון, אויף חטאים וואס האט געטון, איינע פון די פרטים איז וואס אידן האבן געזאגט אז אידן, וואס איז איינע פון די פרטי הווידוי פון דער תשובה, אז אידן זאלן זאגן אז אשור לא יושיענו, איך געדענק נישט פונקט די לשון, די לשון פון דער הפטורה, אבער די נקודה פון דער הפטורה איז אז אידן, חלק פון דער תשובה איז א איד זאל קומען צו דער צו דער הכרה, צו דער אנערקענונג, אז אשור מיט אלע גרויסע ממשלות אדירות וואס איז געווען יעמאלט אין דעם צייט פון יענעם נביא, איז אשור לא יושיענו, און אז לא ננוס על סוס מצרים, אז אז מ'קען נישט, מ'קען זיך נישט פארלאזן נישט אויף מצרים און נישט אויף אשור. אז ווי זאגט דער, דער אלטער רבי אין תניא חסד לאומים חטאת אז מען קען זיך נישט פארלאזן אויף א גוי, א גוי איז נישט שייך צו טון חסד, א גוי איז חסד לאומים חטאת, א גוי האט פיינט א אידן און חסד לאומים אלץ וואס זיי טוען איז נאר פאר זייער אייגענעם וועגן, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף זיי, דאס איז מצד אחד, מצד שני פראן אין תנך פארקערט אז מען איז בפירוש געגאנגען און יא גענוצט דיפלאמאטישע מיטלען אויף צו פועל זיין ביים מלוכה, זאגט דער נביא אין ירמי' זאגט אז ודרשו, ודרשו בשלום העיר, כי בשלומה יהיה לכם שלום, אז פאראן א מושג פון לדרוש בשלום העיר, און פאראן, דער רבי ברענגט אז איך האב דאס געזען אויך ביים פריערדיגען רעבן, איך בין ביים רעבן מסתמא אויך געווען אזא מין סארט זאך, בלויז נישט בקי אין די אלע מהלכי ענינים, ביים פריערדיגען רעבן האט מען געזען אז בנוגע צו די ממשלה אין רוסלאנד, אז מצד אחד האט ער גערעדט פאראן די באוואוסטע מעשה וואס איז געווען די פארברענגען פורים קטן תרפ"ז, אז דער פריערדיגער רבי האט פארבראכט, און יעמאלט איז געווען זייער א שווערע צייט, וואס די וואס די ממשלה אין רוסלאנד איז געגאנגען האט פשוט רודף געווען רודף געווען אידן און אידישקייט און געמאכט גזירות, און דער פריערדיגער רבי האט פארבראכט מחזק געווען דער עולם אז מען זאל אז מען זאל זיך נישט מתחשב זיין מיט די מלוכה, און ער האט גערעדט זייער שארף קעגן די מלוכה, אז זיי האבן נישט קיין ממשלה אויף א אידן, זיי האבן בכלל נישט קיין שליטה, און איך ווער נישט נתפעל פאר זיי זייער אזוי ברייטע אותיות וואס אפי' טאלער איז געווען זייער א שטארקע סכנה עס איז געווען עידזשענטס פון די ממשלה זיינען געווען דארטן און ער האט נישט נתפעל געווען ער האט גערעדט ווייטער האט פארבראכט און האט גערעדט ממש קעגן די ממשלה אזוי לאידך איז דא א פולע סיפורים פון פריערדיגע רעבן וואס ער האט געגאנגען נוצן מיטלען על פי טבע אויף צו אויף צו מאציל זיין אויף צו אויף צו אויף צו אויף אויף צו אויף צו מבטל זיין גזירות, ער האט נישט געזעצן אין שטיבל און געדאווענט און מבטל זיין געווען מבטל געווען זיי ביי פארברענגען פון ער איז געגאנגען און געגאנגען אין קאורט געגאנגען דורך לאיערס געגאנגען פועל זיין ביי ביי ביי קענעי ביי ביי אפישעלס לפועל זיין סיי די מלכים מען דארף זיי און ער און ער געגאנגען מיט כבוד און געשריבן פארשידענע בריוו און געגאנגען ווי מען דארף גיין צו א מלך נישט נישט זיי מבטל געווען וואס איז געווען די נקודה דא זאגט מען חסד לאומים חטאת. אז ס'נישטא וואס צו סומך זיין אויף א גוי, און א גוי איז א זאך וואס וואס וואס וואס מען קען גארנישט נישט האפן פון זיי, אשר לא יושיענו, לאידך זאגט מען אז אז אז אין תנך געפינט מען אז מען דארף יא פרואווען פועל זיין דורך א אז א גוי זאל מבטל זיין גזירות, און און פאר עס איז געווען ביי גדולי ישראל אויכעט אזא אזא מין סארט אויך צוויי קצוות אין א געוויסער זין, אמאל האט מען מבטל געווען אז גוים האט נישט קיין ממשלה אויף א אידן, און לאידך האט מען יא גענוצט און געזוכט פועל זיין אין דיפלאמאטישע וועגן אויף צו פועל זיין ביי זיי, וואס איז איז אויך די זעלבע נקודה, על פי ווי א איד לייגט זיך איז על פי טבע, דאס איז א שטארקע ווארט זייער, זאגט ער אזוי, אז על פי טבע חסד לאומים חטאת, על פי טבע איז איז א גוי קען נישט טון א טובה פאר א אידן. ווי דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די טבע הבריאה, חסד לאומים חטאת א גוי טראכט נאר וועגן זיין אייגענע תועלת, און מצד די אייגענע תועלת האט איז א איד קען קיינמאל נישט זיין קיין תועלת פאר א גוי, דאס איז א באזונדער שמועס, איז מצד חסד לאומים חטאת, וממילא בשעת בשעת אסתר איז געגאנגען פועל זיין ביי אחשורוש, איז געווען בפשיטות אז על פי טבע קען מען נישט אויפפועל'ן ביי אים, און אויפמאנען אים אז ער זאל מרחם זיין אויף כלל ישראל מבטל זיין גזירת המן, על פי טבע האט עס נישט געהאט קיין ארט, איז די ערשטע זאך איז געווען צומו עלי דארף מען פאסטן, דארף מען דאווענען צום אייבערשטן, לפועל האט דאך דער אייבערשטער געזאגט בכל אשר תעשה, אז איז א איד וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה, איז די פשט אזוי, איז די קשיא ווי מ'זאגט פריער וויבאלד אז א איד איז פארבונדען מיט חלק השם עמו, א איד איז פארבונדען מיטן אייבערשטן, און א איד קריגט זיין חיות, און א איד קריגט זיין לעבן, נישט מצד טבע הבריאה, נאר מצד נס, ווייל דער אייבערשטער אליין איז אים משפיע, ווי דער אייבערשטער איז העכער פון אלע הגבלות, איז די שאלה איז, ווי ווערט טאקע טבע א כלי צו אלוקות? ווי ווערט טאקע טבע א סדר, א סדר פון פון זעהן, ווי ווערט עס טאקע א כלי צו א השפעה, וואס איז א השפעה ניסית, א השפעה פון א נס, איז דער תירוץ איז, א איד דארף פועל זיין אויף דער טבע, אז דער טבע זאל ווערן א גרזן ביד החצב. בשעת דער טבע איז א מציאות פאר זיך, אן אייגענער זאך. בשעת מ'איז מחשיב דעם טבע אלס א זאך פאר זיך, איז זעהן אין דער ערד אז א גוי וועט קיינמאל נישט טאן נישט טאן א טובה פאר א אידן, חסד לאומים חטאת. מיט דעם וואס צומו עלי, מיט דעם וואס א איד פארבינדט זיך מיט'ן אייבערשטן מיט דורך דעם צומו עלי, איז דערנאך וברכך השם אלקיך בכל אשר תעשה, בכל אשר תעשה און דער איד'ס עבודה באשטייט אין דעם נעמען דער וועלט און מאכן דער וועלט אויכעט א גרזן, אז דער וועלט זאל זיין א כלי צו דער המשכה פון אין סוף, דארף ער מבטל זיין דעם טבע הבריאה אז דער בריאה זאל ווערן א כלי צום אין סוף. איך דארף פארשטיין, ווילן ארויסברענגען דער ווארט אז דער צומו עלי על פי טבע קען א גוי נישט העלפן א איד. דאס איז פארשטאנדיג על פי טבע. און זאגט, און על דרך זה בנוגע צו פרנסה, א איד מצד הטבע מצד סדר המציאות קען א השפעה פון א אידן נישט דורכגיין וועלט. א השפעה פון א אידן, א איד איז מקבל זיין חיות פון אלוקות, ער איז דעם אייבערשטנ'ס א קינד, זיין גשמיות'דיגע לעבן קען נישט דורכגיין וועלט. איז א פלא, ווי קען גשמיות דורך, ווי קען א זריעה גשמית זיין א כלי צו א נס וואס איז העכער פון טבע, צו א חיות וואס איז פון שם הוויה? ווי קען ווי קען די זעלבע שאלה ווי קען אחשורוש טון א זאך וואס איז גוט פאר א אידן איז דער תירוץ איז דורך דער צומו עלי האט ער האט ער ממשיך געווען אבער צומו עלי נישט גענוג צומו עלי איז ער ממשיך חיות פון דעם אייבערשטן אליין אבער דער אייבערשטער האט דאך געוואלט בכל אשר תעשה דער אייבערשטער האט געוואלט אז א איד'ס השפעה זאל יא דורכגיין וועלט איז דער איד דארף א איד דורך זיין עבודה מאכן פון דער וועלט פון דער בריאה אז דער וועלט זאל זיין א גרזן ביד החוצב זאל זיין נרגש אין זיין מעשה אז דער מעשה אליין האט קיין חשיבות נישט, ס'איז נאר ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן, ס'איז נאר ווייל בכל אשר תעשה. און בשעת אסתר איז געגאנגען צו אחשורוש'ן האט זי געמוזט פועל זיין אז אין דער מעשה וואס זי טוט זאל זיין נרגש אז נישט די אז נישט די מעשה איז דער זאך, נאר ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן טון א מעשה, און די איז דער מעשה איז אירע איז געווען א גרזן און געווארן א כלי צו דער המשכה צו המשכה פון דער נס. אויב זי וואלט נישט געפאסט און אויב זי וואלט זיך באפוצט און גענומען זיך דער, דער לבוש הטבעי וואלט געווען זעהר אין א שטארקע אופן, וואלט נישט נרגש געווען אין דער לבוש, אז דער גאנצער תוכן פון דער לבוש איז נאר ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן און ס'איז נאר א גרזן ביד החוצב ווייל דער אייבערשטער זאל דורכפירן. ס'איז דא א מציאות פון אחשורוש, און ס'איז דא א מציאות פון זיך פון אויסנעמען חן וחסד ביי אחשורוש'ן. דורך מצד זיין מלכה, און מיט דעם וועט מען פועל זיין אויף אים. אזוי וואלט מען קיינמאל נישט געקענט פועל זיין ביי אחשורוש, ווייל אזוי, אחשורוש האט פיינט א אידן. מען וועט קיינמאל נישט טון א זאך פאר א איד'ס טובה. וואס האט זי געדארפט טון? זי האט געדארפט ס'זאל נרגש ווערן אין איר מעשה, אז דער מעשה ווערט, דער מעשה זאל ווערן א גרזן ביד החוצב. זי האט זיך געהאט מבטל אין איר טואונג זאל זיין נרגש אין איר, אין איר אקט, אין איר פרעפערעישאן, דער טבע'דיגער פרעפערעישאן דארף זיין נרגש, אז ס'איז נאר א כלי

ס'איז א כלי נישט קיין כלי. ס'דא פארשידענע ביאורים אין דעם, אבער איך וויל ארויסברענגען איין נקודה. אויב מ'זאגט אזוי, בפשטות, פאראן, ווי חסידות ברענגט אלעמאל, אז פאראן, דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, מיט חוקי הטבע, און דער אייבערשטער איז זיך אליין מצמצם, ער שטעלט זיך צו כביכול, לויט דער סדר פון דער וועלט. איז אז מ'זעהט, איז דער, ווערט עס א כלי, אז עס זאל נמשך ווערן חיות. א איד איז נישט קיין מענטש פון דער וועלט.

ער איז א קינד, וואס מ'זאגט דעם, מ'זאגט עס אלץ ביטויים, איד איז א ק, איז פון וואנעט נעמט ער זיין לעבן, פון וואנעט שפייזט ער, פון וואנעט קריגט ער זיין חיות, פונעם אייבערשטן אליין וואס ער איז אין סוף, פונקט ווי דער אייבערשטער לעבט אזוי לעבט א איד אויכעט. איז די שאלה איז, איז א איד באמת זיין גאנצע חיות קומט בדרך נס, די השפעה וואס קומט אים איז אלץ בדרך נס, די שאלה איז, איז ווי וועט ווי וועט וועלט זיין א כלי צו דער השפעה פון א אידן, איז דער תירוץ איז אזוי, אויב.

איז דאס איז דער תוכן פון דעם מעשה איז נישט איך לייג אריין א קערנדל אין דער ערד, איך בין מקיים א זאך וואס דער אייבערשטער האט מיר געהייסן, איז דער דער מעשה דער מעשה פון דער וועלט דא איז ביי א אידן דער וואס האט עס געטאן פילט עס אז עס איז נאר כגרזן בכדי אז א מיטל אז דער אייבערשטער זאל זאל דורך אים נוצן מיין פרנסה ווערט עס נתבטל צו דעם משפיע ווערט עס כגרזן ביד החוצב, וואס איז כגרזן? כגרזן ביד החוצב זאגט מען ס'איז נישט דער חוצב דארף זיך נישט צושטעלן זיך צופאסן צו דער גרזן. איך בין דאך דער באלעבאס, ס'איז מיין פאוער, איך נעם דער האק און איך טו וואס איך וויל מיט דעם. איך טו מיט וואס וואס איך וויל מיט דעם. איז אזוי אויב זרי אויב איך בין זורע הזרעים אין דער ערד, ווייל ווייל זורע הזרעים ברענגט עפעס, זיי האבן מיט זיך עפעס א, זיי טוען אויף עפעס, גיסט עס נישט איבער צום אייבערשטן ער זאל דאס נוצן אלס א האק און טון מיט זיי ווי ער וויל. בשעת אבער א איד טוט עס נאר ווייל וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה, איז ער מבטל דעם מעשה צום אייבערשטן, טוט דער אייבערשטער מיט אים וואס ער וויל. אז ער וויל דורך דעם זאל דורך גיין א נס, קען דורך גיין א נס דורך דעם אויכעט. דאס זאגט די דאס זאגט די גמרא, מאמין בחי העולמים וזורע, און דער זריעה ליגט זיך און ער וואלט נישט קיינמאל נישט זורע געווען. זאגט דער רבי דעמאלט געזאגט ביי פארברענגען, ער ער ער ווארפט די קערנדל אויף דער ערד, דאס איז ממש בל תשחית, איי על פי טבע וועט עס וואקסן, אבער ער איז נישט קיין חלק פון טבע, זיין חיות קומט פון אלוקות. ביי א גוי טאקע וואקסט, ביי א גוי וואקסט ווייל א גוי איז א חלק פון דער וועלט, א איד איז אבער דער אייבערשטער'ס א קינד. און בנ איז זיין חיות זיין תבואה קען נישט קומען פון זייען אין דער ערד, ווייל זיין חיות קומט פונעם אייבערשטן פון הוויה וואס איז א נס, איז ווי איז טבע נישט קיין כלי צו א נס? ווי איז ווי איז א סדר טבעי פון וועלט א כלי צו דעם אייבערשטן וואס איז העכער פון הגבלות? קען ער נישט זייען, איי פארוואס זייט ער עס אין דער ערד? ווייל ער גלייבט אין דער אייבערשטנס ציווי וברכך השם אלקיך בכל אשר תעשה, איז וואס איז דער תוכן פון זיין מעשה? דער תוכן פון זיין מעשה איז איך נישט נישט איך גיי טון דער זאך ווייל דער זאך ברענגט מיט זיך דער פרנסה, ווייל דער זאך איז א לבוש צו דער פרנסה, ווייל דער זאך איז דער פאסנדער כלי אין וואס צו ארייננעמען דער פרנסה. איך טו דער זאך ווייל דער אייבערשטער האט מיר געהייסן צושטעלן אים א האק. שטעל איך אים צו א זאך אז ער זאל קענען מיט אים טון וואס ער וויל. איך שטעל אים צו אזא מין סארט מעשה ער זאל קענען טון ווי ער וויל. דאס איז דער פשט. איז אוודאי מרדכי האט איר געזאגט איך האב שוין געלייגט שק ואפר און איך האב שוין געדאווענט. איצטער דארף מען האבן, מען דארף אנקומען צו א האק, דער האק איז אבער דער אייבישטער וויל וברכך השם אלקיך בכל אשר תעשה, מען דארף אנקומען אז מען זאל טון עפעס א מעשה, א מעשה על פי טבע, אזוי וויל דער אייבישטער, א מעשה על פי טבע, און מען זאל זיין א כלי צו דער נס. האט זי געפאסט, אני ונערותי אצום כן, ווייל עס דארף נרגש ווערן אין די מעשה, נישט דאס ברענגט די זאך. דאס איז דער פראבלעם, ווערט פארענטפערט מיט דעם, דאס איז איינע פון די נקודות וואס וואס וואס וואס דער רבי האט, איינע פון די, סתם איך זע א אינטערעסאנטע זאך אז. לגבי דער שאלה, דאס האט דער רבי גערעדט אויך לגבי דער שאלה, לגבי דער שאלה פון ווייל מצד אחד האבן געפינט מען אין תנך אז מען איז אז חסד לאומים חטאת אז מען איז נישט מחשיב מלכות הגוי און מען נעמט און און און אשור לא יושיענו, מצד שני געפינט מען ודרשו בשלום העיר כי בשלומה יהיה לכם שלום. איז דער רבי האט מסביר געווען יעמאלט איז אז ס'איז תלוי אויב אויב ס'איז געווען מצד מצד טבע איז חסד לאומים חטאת מצד טבע קען מען נישט ערווארטן פון א גוי אז אז א גוי זאל טון א טובה. דאס וואס אסתר איז געגאנגען איז נאר ווייל אחשו. מרדכי האט איר געהייסן גיין. מרדכי האט איר געהייסן אז אין דעם פאל וועט דאס זיין דער לבוש. מ'דארף פארשטיין פונקט די פרטים אין דעם. אז אין דעם פאל וועט עס גיין. איז דערפאר און נאר בשעת ס'איז דא א ציווי. ס'איז דא א ציווי זייען. ס'איז דא א ציווי זורע זיין. וויבאלד ס'איז דא א ציווי זורע זיין דערפאר העלפט זריעה. אלס טבע, טבע האט נישט קיין שליטה, מאותות השמים אל יחתו, טבע האט נישט קיין שליטה אויף אידן. דאס אז א איד דארף טון זיין פרנסה דרך הטבע איז ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן. און איז דאס וואס מזמן לזמן נוצט מען דעם מיטל פון טבע, פון גיין צו מלכים טון איך ווייס דיפלאמאטישע זאכן איז ווייל אמאל איז דא א ציווי אין תורה אזוי. דאן האט אמאל גערעדט זייער אינטערעסאנטע זאך, אז ס'איז נישטא נביאים היינט, און ווען ווייסט א מענטשן וואס פאר א מיטלען דארף ער טון און וואס פאר א מיטלען זענען נישט אויסגעהאלטן? ס'איז ווי ס'קומט אויס איז, דאס איז זייער א, ווי ס'קומט אויס איז, אז טבע מצד עצמו על פי סדר המציאות הייסט עס, על פי חוקים, על פי די רולס, איז א איד'ס השפעה קען נישט דורכגיין וועלט. מצד סדר המציאות. דאס וואס א איד קען קריגן זיין חיות דורך טבע איז ווייל דער אייבערשטער איז ווייל ס'איז געגאסן מיד החי צבאות אז אז ער וויל אז דער זאך זאל זיין א כלי צו אים וועט ער נעמען דער זאך און דורך דער זאך משפיע זיין משפיע זיין זיין חיות משפיע זיין א נס איז זיין זריעה מיט אלע תעשה מלאכה דאס שטייט אין תורה אבער פון וואנען ווייסט מען צו די מיטלען וואס א מענטש טוט זענען אויסגעהאלטן צו נישט? זייער אינטערעסאנטע זאך. עס שטייט.

וואס די אייבישטער האט געהייסן בשייכות צום מן, און די כלי יקר טייטשט למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, אז דער איינציגע וועג וואס א איד קען זיין איבערגעגעבן צום אייבישטן צו תורה און מצוות איז נאר אויב ער האט דער זעלבער דער זעלבער אטעטוד וואס מן האט אויפגעטון. טייטשט אזוי, על פי טבע, על פי סדר המצ, על פי טבע, א מענטש מען דארף דאך לעבן, א מענטש א מענטש וויל עקזיסטירן, דארף ער לעבן. איז א פ א מענטש איז אזוי וברכך השם אלקיך בכל אשר תעשה דארף מען גיין דארף מען גיין ארבעטן און אויפטון פ ש מיינט ארבעטן טוט ער וויפיל ער וועט גלייבן אז ברכת השם היא תעשיר לפועל ווייסט ער אז דורך וואס קומט צו אים דער ברכה ווי איז דער ברכה געקומען דורך דעם וואס ער האט משקיע געווען ער האט אויפגעשטעלט עפעס א ביזנעס ער האט אויפגעשטעלט אזוי אויפגעשטעלט אהין די חכמה וואס ער האט ער האט זיך אריינגעלייגט כח אין דעם און דורך דעם האט ער געמאכט א גוטער לבוש אז דער השפעה זאל דורכגיין דער לבוש. און ממילא איז נישט שייך צו זאגן אז א מענטש זאל נישט פילן אז ער האט עפעס קאנטריביוטעד צו זיין צו זיין עסק הפרנסה, צו זיין, ער רעדט פרנסה איז א פרט בנוגע צו אלץ א מענטש זאל מצליח זיין אין לעבן, יעדער השפעה וואס א איד קריגט דאס רעדט זיך נישט נאר בנוגע צו הצטרכות פון עסן, דאס איז לערנען, דאווענען, יעדער הצלחה וואס א מענטש קומט צו, וואס א איד קומט צו, איז איז איז אזוי על פי פשטות, ער דארף זיך אריין, ער דארף זיך אויפשטעלן, אויפשטיין אינדערפרי און גיין און ארבעטן און טון, נישט דערשלאפן זיך.

ווען עס איז נישט געווען קיין שום נפקא מינה, א מענטש האט געקענט ארבעטן מן הבוקר עד הערב קלייבן מן, ער איז געקומען אהיים, איז געווען דער זעלבער מאס, דער וואס איז געגאנגען צוויי מינוט, לאמיר, און דער וואס איז געגאנגען ארבעטן א גאנצע טאג, עס איז געווען די זעלבע זאך. האט מען קלארערהייט געזען אז וויפיל מען ארבעט האט עס קיין תועלת נישט, און וואס פאר א געפיל האט עס געמאכט אויפן מענטשן, א געפיל פון אפהענגיקייט. פון דיפענדענס, אז א מענטש פילט אז זיין מעשה וואס ער טוט העלפט גארנישט, וואס ער ארבעט און ער שטייט אויף אינדערפרי, ס'טוט גארנישט נישט אויף. אלץ קוים, א מענטש קען עס אמאל פילן, ער וועקט זיך אויף, ער דא, ער טוט, ער טוט, ער טוט, לפועל איז די זאכן וואס, די זאכן וואס זענען תועלת ביי אים, זענען זאכן וואס ליגט בכלל נישט אין זיינע הענט. יעמאלט פארלירט ער דער טראסט. אין זיינע אייגענע ארבעט, און ער, ס'ווערט ביי אים א טבע אז ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, ער פארלאזט זיך אויף אים, מיין, מיין, איך בין הילפלאז, דאס וואס איך טו קען גארנישט נישט העלפן, בין איך פארלאזן אויפן אייבערשטן. סאו איז זאגט ער, זאגט דער כלי יקר, דער אייבערשטער האט געגעבן מן צו אידן, במדבר, פארוואס, למען אנסנו, דורכדעם, דורכדעם וואס ער האט געגעבן מן צו אידן, און ער האט זיי נוטע געווען דעם געפיל פון הילפלאזקייט, ער האט נוטע געווען דעם ער האט ער האט ביי זיי איינגעקארבט דעם געפיל אז זייער טואונגען זייער זייער אויפוועקן און ארבעטן א גאנצער טאג קלייבן דער מן גיט גארנישט קיין תועלת און ער האט פועל געווען ביי זיי אזא מין סארט געפיל פון פון פון פון זיין אלעמאל דיפענדענט זיין אלעמאל תלוי ביד השם זיין אלעמאל פארלאזן זיך אויפן אייבערשטן און דאס דאס האט מכניע געווען א אידן ער זאל זיין א כלי צו תורה.

אז א מענטש איז אלעמאל פארדייגעט, פארדייגעט איז איז דאס נישט ילך בתורתו, איז ער נישט במנוחת הנפש קען ער זיך נישט אוועק לייגען און זיך אבזארבען און לערנען, זיך אריין לייגען אריין לייגען אין תורה, ווייל ער דארף זיך פארזארגען פארשידענע זאכען, ס'איז דאך ס'ליגט אויף זיינע פלייצעס מאכען כלים בדרך הטבע, איז דערפאר זאגט ער איז די אייבישטער הנני ממטיר לכם לחם מן השמים איך וויל אייך ביי אייך פועל זיין מבטל זיין דעם תכונה פון פון ווי ס'איז געווען אין מצרים אז מ'דארף זיך אליין פארזארגען, כ'וויל אייך ארויסהאקן פון זיך דעם תכונה אז מען דארף זיך אליין פארזארגן אויף די באדערפענישן, איר זאלט איר זאלט פילן א הילפלאז, אז וויפיל איר טוט קריגט איר גארנישט פון דעם, במילא וועט עס פועל זיין א געפיל פון פון פארלאזן זיך אויפן אייבערשטן, און יעמאלט קען קען מען געבן עס ארויס. עס איז א עס איז א די כלי יקר זאגט עס, עס איז לפועל א פלא אויך אין שולחן ערוך, צוויי זאכן, ס'איז אינטערעסאנט, אלטער רבי פרעגט דאס לקוטי תורה טאקע, ערשטנס אז דער.

ווער האט מתקן געווען ברכת הזן, ברכה, ברכה אויף מן, דאס האט מתקן געווען משה רבינו בשעת שעת ירידת המן, די ברכת הזן וואס מיר מאכן היינט אויף עסן וואס מיר האבן געמאכט, איז די ברכה אויף דעם וואס מען דאנקט דעם אייבערשטן וואס ער האט אונז געשיקט מן, וואס איז דאס, וואס פאר א שכל איז דאס אז מען גיבט א ברכה אויף אונזער מזון פון ברכת המן, ס'האט קיין שייכות נישט, מאכט א, זאגט, מאכט א ברכה מלביש ערומים. מען דאנקט אים אז דאס וואס דו האסט מיר געגעבן, זאג איך דיר א דאנק וואס דו האסט מיר צוגעשטעלט אזא מין סארט זאך. דו האסט מיר, דער אייבערשטער האט אונז נישט צוגעשטעלט מאן, ס'וואלט געווען זייער א שיינע זאך, לפועל מיר וברכך השם אלקיך בכל אשר תעשה, מיר האבן דאס אליינס צוגעשטעלט די זאכן, א מענטש דארף הארעווען און טון ביז ער קריגט זיין חיונה, וואס מאכט מען א דאנק דיר דעם אייבערשטן דו האסט אונז געגעבן מאן, מען זאגט ברכת הזן, אט דאס איז א ברכה דאורייתא, מען זאגט עד היום וועלכע ברכה מאכט מען אויפן מזון, די ברכה וואס משה רבינו האט מתקן געווען אויפן מאן. ווי קלעפט עס? דער ברכה וואלט געד דער אייבערשטער האט אונז נישט געגעבן מאן איז דער תירוץ איז דער אמת איז אז דאס וואס מיר טוען על פי טבע דער אייבערשטער ס'מאן טאקע ס'איז טאקע מאן ס'טאקע ס'טאקע א נס מלמעלה איי דאס וואס מיר טוען על פי טבע דער אייבערשטער האט געוואלט אז דער דער מאן מלמעלה זאל צוקומען דורך דורך לבושי הטבע ס'איז דא כמה פרטים דערמאן איך וויל נאר דער ווארט, דער ווארט, דער כלי יקר זאגט, דאס וואס דער אייבערשטער גיבט מאן מן השמים, פארוואס גיבט ער מאן מן השמים? בכדי צו פועל זיין א געפיל פון הילפלאזקייט. די משמעות אין דעם איז, ער זאגט עס נישט קלאר, אז אז. אז דאס ביי אידן דארף זיין אזוי און ס'קען זיין אזוי אז בשעת א איד קריגט זיין פרנסה זאל דאס פועל זיין ביי אים א געפיל פון הילפלאזקייט. זאגט מען זאגט וועלכע ברכה מאכן מיר אויף אונזער מזון? מען מאכט א ברכה וואס משה רבינו האט מתקן געווען אויף מן. וואס איז געווען דער מטרה פון נתינת המן? מען זאל פועל זיין א געפיל ביי אידן אז ס'נישטא וואס צו פאר אז דו האסט נישט אויף וואס צו דייגענען, ס'נישטא אויף וואס צו פארזארגן זיך, מ'דארף זיך אינגאנצן פארלאזן אויפן אייבערשטן. איז א איד מיט מיט אונזער לחם וואס מיר האבען היינט איז דאס אויכעט באמת לחם מן השמים. דאס אז א איד הארעוועט האט עס קיין שייכות נישט מיט דער השפעה וואס ער קריגט. דער השפעה קומט פון אייבערשטען וואס ער איז בדרך נס. חלק השם העכער עס קומט עס קומט בדרך נס. און דער השפעה האט זיך באמת אז א איד האט א ריכטיגער א ריכטיגער גישה צו צו דער צו דער מזון וואס ער האט דארף עס ביי אים פועל זיין א געפיל אז ער זאל מער פילן, מער פילן, זיך פארלאזן זיך אויפן אייבערשטן. כ'האב אמאל געזאגט אינטערעסאנטע זאך, אז וואס איז דער בחינה אז א איד טוט זיין השתדלות און טוט ווי עס דארף צו זיין, איז אויב זיין געפיל איז וואס מער ער קריגט הצלחה, וואס מער פילט ער דאנקבארשאפט צום אייבערשטן און עס מאנט ביי אים ארויס מער דאווענען צום אייבערשטן. בשעת א איד, ס'איז א בחינה, בשעת א איד, ער זאגט אזוי, בשעת א איד איז ער ארבעט און ער איז מצליח און עס גיבט אים א געפיל אז עס גיבט אים מער א געפיל פון אינדעפענדענס איך בין איך קען זיך ברוך השם פארזארגן איך בין איך איך איך טו א גוטס א גוטע ארבעט איז דאס א סימן אז דער אז דער מעשה וואס ער טוט איז נישט מכוון נישט מתאים ווייל וויבאלד אז בעצם אונזער לחם איז מזון מן השמים דער בחינה צו זען אז א איד טוט זיין התעסקות ווי עס דארף צו זיין איז, אויב בשעת א איד איז מצליח פילט ער א דאנקבארשאפט צום אייבערשטן, ווייל באמת וואס איז א איד'ס פרנסה נמשך לחם מן השמים, עס איז מן מן השמים, און דער לבוש הטבע פון א איד'ן, דער עסן פון א איד'ן דארף פועל זיין, בשעת א איד קריגט זיין הצטרכות, דארף ער, פונקט ווי דער לחם מן השמים, דער מן, איז וואס איז געווען דער מטרה פון הנני ממטיר לכם את המן, בכדי פועל זיין ביי א איד'ן א געפיל. פון פארלאזן זיך אויפן אייבערשטן, איז דער מן מן השמים, היינט איז אויך דער השפעה מן מן השמים, דארף עס ביי א מענטשן היינט פועל זיין א געפיל, בשעת א איד קריגט קריגט עפעס א ברכה פונעם אייבערשטן, קריגט עפעס א השפעה, דארף דארף עס ביי אים פועל זיין א געפיל פון דאנקבארשאפט צום אייבערשטן, אויב ער פילט עס נישט, ס'פועלט ביי אים א געפיל פון אינדעפענדענס, פון אז ער דארף נישט אנקומען צום אייבערשטן כביכול, איז דאס א סימן אז זיין לבוש איז נישט אויסגעהאלטן מיט די כוונה, דאס איז דאס איז נ נ, דאס דאס דאס מ'איז מחשיב דעם מ'איז מחשיב דעם טבע. און ביי א אידן דארף זיין בפשיטות אז דאס וואס ער דארף טון א לבוש בדרכי הטבע איז ווייל דער אייבערשטער וויל אז מ'זאל, דער מטרה אין דעם דארף מען פארשטיין, אבער דער אייבערשטער וויל אז מ'זאל אז דער טבע זאל אויך זיין א כלי צום למעלה מדרך הטבע, אז דער מעשה הטבע זאל אויך זיין א כלי צום נס. אבער אויב מ'איז מחשיב דעם טבע שבזה, איז דאס איז דאס שלא כפי הכוונה, איז דאס איז דאס איז דאס נישט ווי עס דארף צו זיין. ס'איז כמה פרטים אין דעם. דאס איז א לענגערע שמועס, אויב דער אויב דער השפעה קומט בדרך נס, וואס דארף מען האבן אין דעם בכל אשר תעשה? דאס איז דאס איז א שמועס, א שמועס טאקע וואס דער רבי רעדט פארשידענע פארשידענע זאכן אין דעם, אבער איך וויל ארויסברענגען דעם נקודה על כל פנים וואס דער רבי רעדט לגבי אחשורוש מיט המן, אז וואס א איד דארף טון איז אז טאקע פועל זיין דעם געפיל אין וועלט אז ס'איז כגרזן ביד החוצב, דאס אין דעם באשטייט טאקע דער תפקיד פון א אידן. דעם זאך אז ביי א איד זאל זיין אפגעלייגט בפשיטות, וואס זאל זיין זיין פשיטות איז אז ער איז דעם אייבערשטן זיין קינד, א חלק השם עמו, ווערט ביי אים א פלא ווי אזוי קען ער, ווי אזוי וועט, ווי אזוי דורך זריעה וועט ער קריגן זיין השפעה, ווי אזוי דורך ארבעטן וועט ער עפעס קריגן. נאר וואדען פארוואס ארבעט ער, ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן. בשעת ער ארבעט אין וועלט אין אזא מין סארט אופן, מאכט ער דער וועלט א כלי, צו דעם צו דעם דרגה פון אלוקות וואס איז טאקע בדרך נס, מאכט ער דער וועלט א כלי צו דעם צו דעם צו דעם נס שלמעלה, טאקע מאכט ער דער וועלט ווערט בטל ומשועבד צום אייבערשטן כגרזן ביד החוצב, און דעם אין דעם טאקע באשטייט, דאס זאגט דער רבי האט אסאך מאל גערעדט אז דער חילוק פון פורים מיט אנדערע ימים טובים, אז יום טוב פאר פורים איז געווען בשעת ס'איז געווען זמן הבית, איז געווען בהתגלות, איז געווען דער הנהגה פון למעלה מדרך הטבע, פורים איז געווען דער ערשטער זמן וואס ס'איז געווען, ס'איז געווען גלות, ס'איז געווען דער חי, דער התלבשות, דער חיות איז געווען אלץ בדרך הטבע, נישט געווען בזמן, בזמן שישראל שרויים על אדמתם, ס'איז געווען א צייט וואס כוחות הטבע האבן יעמאלט שולט געווען. און יעמאלט איז טאקע געווען דער נתינת מקום צו דער, צו דער, צו דער סברה, צו דער געפיל אז, אז מ'האט, מ'דארף טאקע אנקומען צו טבע. מען דארף טאקע אנקומען צו טבע, ווייל על פי ס ה וועלן מיר זיין א חלק פון וועלט, איז פורים האט ארויסגעבראכט ווי מען איז, ווי א איד האט קיינמאל נישט קיין שייכות מיט וועלט, א איד קיינמאל נישט קיין שייכות מיט וועלט, און נאכמער, דער נקודה פון פורים, מען רעדט לגבי פורים לגבי יום כיפור איז, אז א איד'ס שייכות צום אייבערשטן איז, דאס איז זיין נאטירליכע אפלייג, דאס וואס חלק ה' עמו וואס א איד איז בנים אתם לה' אלוקיכם, דאס איז דער נאטירליכער אפלייג, איז א, א פראקטישן אפלייג, עס ווערט ביי אים א קשיא, וויבאלד אז איך בין בנים אתם לה' אלוקיכם, ווי קען איך זייען? אלס א פראקטישער מענטש פרעגט ער אזא קשיא, ס'איז נישט וואס בעת'ן דאווענען און לערנען טראכט ער אז שם הוויה למעלה מטעם ודעת, דאס וואס א איד ווייס אז זיין חיות קריגט ער משם הוויה, פעהלט אים א געפיל ווי קען ער זורע זיין? דאס איז דער נקודה פון יום טוב פורים, אז אין דער פשטות ההנהגה פון א אידן אין זיין אין זיין נאטירליכער אין זיין נאטירליכער זיך פילט ער פילט ער דער אמת אז ער איז א חלק משם הוויה, און ווערט ביי אים א קשיא וואס האט צו טון וואס האט צו טון טבע צו א מציאות וואס איז בדומה לקדוש ברוך הוא, וואס איז בדומה צום אייבערשטן, און יעמאלט דארף ער פועל זיין ביי זיך און צוקומען צו דער הכרה אז אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן אז ער זאל דעם נקודה דעם נקודה וואס ער איז א בן פונעם אייבערשטן זאל ער מאכן אז די וועלט זאל אויך זיין א כלי צו דער השפעת החיות וואס איז וואס איז למעלה מטעם ודעת. עס איז דא נאך כמה פרטים אין דעם ענין אבער עס איז. ווייל לפועל איז דאס נישט בהתגלות, אז א מענטש זאל עס פילען פולערהייט איז דאס נישט שייכות, מען דארף פראווען פורים יעדער יאר, יעדער יאר דארף מען דארף מען דארף מען זיך דערהערען דעם ענין, אז פארהאן א חטא פון ענב ז ל, מען דארף דאס באווארענען.